ווי גאנע לערן טודעי א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק כ', פרשת ויחי, דיס וויק עז ווי פיניש חומש בראשית, חזק חזק ונתחזק, און ווי גאנע לערן ויחי די פירסט שיחה אין חלק כ', ווערי ווערי אינטערעסטינג און געשמאק און פלא'דיגע שיחה, וואט די רבי איז מחדש היר, די. ווי לערן רעגולער די חומש אין די סטארי וואט העפענד אין גמרא אין די מדרשים אין רשי ברינגס איט דאון וואט העפענד וויט יעקב יעקב סעז עה האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים הי וואנטס טו טעל דעם וואטס גאנע העפען די קץ וואס משיח איז גאנע קאם אין עווריטינג אין דען דער אייבישטער דאזענט לעט דעם דו איט.

אוקיי. אות א'. אויפן פסוק ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, זאגן חזל, דער רבי ברענגט דאון אין די גמרא אין פסחים און רשי ברענגט עס דאון אלסא אין די פסוק, ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין, ונסתלקה ממנו שכינה, הי וואנטעד טו ריוויל דעם ווען איטס גאנע בי די גאולה, ענד די שכינה ווענט אוועי פרום הים. די רבי סעיז א ביוטיפול קוועשן, איז תמוה. סאיז דאך זיכער אז מיט זיין וועלן צו מגלה זיין דעם קץ איז יעקב געווען אויסן, נישט סתם באווייזן אז ער ווייסט דעם קץ, יעקב וואזנט היר טו שאו אף אין סעי יעס איי נאו ווען משיח איז גאנע קאם העס טו בי סאמטינג א א א ווי זאגט מען א תועלת העס טו בי א פערפעס און א געין סאמטינג דעט די אידן שוד געין פראם הים טעלינג איט סאמטינג יוספול סא סא וואט איז איט א תועלת פאר די שבטים אדער פאר די אידן אחריהם איף די גאולה איז נאט גאנע בי ווען דעי'ר דער וואטס גאנע בי עפטער וואס פאר א תועלת וואלטן אידן געהאט פון דעם וואס מען וואלט זיי דעמאלט מגלה געווען דעם קץ וואט וואלד דעי געין איף הי טעלס דעם די קעץ און די רבי סעיס די קוועשן ביקאמס איווען מאטש מאר סטראנגער עס ווי אר טודעי טרי און א האלף טאוזענט יערס עפטער יעקב אבינו וואנטעד טו בי ריווילינג איט ואדרבה ווען יעקב וואלט זיי מגלה געווען דעם קץ ווען יעקב טעלס זיי ווען איט איז וואס וועט ערשט זיין מיט פילע טויזענטער יארן שפעטער עס ווי נאו סטיל אין גלות ווי מען זעט איצטער אז עדיין לא בא וואס וואלט עס נישט נאר נישט געבראכט קיין תועלת און די פירסט קוועשן איז וואט קיינד אוו תועלת וואלד איט ברינג און סעקענד די קוועשן דעט ביקאמס מאר סטראנגער איז אדרבה נאט אנלי א תועלת באט איטס גאנע בי די אפעסיט יו נאו וואט איטס גאנע ברענג נאר דאס וואלט גע'פועל'ט ביי אידן א מוראדיגע צעבראכנקייט און נמיכת רוח סאו וואט איז די איידיע דעט יעקב וואנטעד טו ריוויל און טעל דעם דעט משיח איז נאט גאנע בי פאר טרי אנד א האלף טאוזענט יערס מפרשים די רבי ברינגס אין א נאוט אין כלי יקר אין יפה תואר אקעי פארענטפערן אז יעקב האט דעם קץ געוואלט מגלה זיין נאר לבניו

קאוז הי נאוס דעט דעי אר ווערי ספעשל פיפל דעי אר צדיקים די י"ב שבטי ישראל אין איווען איף דעי גאנע סי דעט משיח אין די קץ איז סאו פאר דעי'ר נאט גאנע לעט גאו אוו עני עני אידישקייט דעי'ר נאט גאנע לעט גאו אוו די אייבישטער אין דעי'ר גאנע בי פיין דזשוס אבער אויך דאס האט דער אויבישטער נישט געוואלט נאו די קוועשן וויי דיד די אייבישטער דידנט וואנט איף יעקב סעיז דעט מיי קידס קוד טעיק איט אין דעי'ר גאנע סטעי די סעים פיפל וויי נאט סאו אגען די קוואטעישן פראם הים כדי שלא יוודע לבאים אחריהם ורבים איש יתייאשו אילו ידעו שליטים וחוקות. יו נאו וואט די סטארי איז? וויי דער אייבערשטער דידנט לעט הים סעי? ביקאוז איטס נאט גאנע בי א סיקרעט, איף הי טעלס היז קידס, עווענטשעלי איטס גאנע גאו אוט. סאו דיס איז די חידוש דעט די מפרשים סעי, איי קען עקסעפט איט. אבער דער תירוץ איז נישט גלאטיג, אין פשוטו של מקרא, יו קענט טעיק איט. א', די חשש פון יוודע לבאים אחריהם ווען יעקב וואלט מגלה געווען דעם קץ אלע צוועלף זין, איז א זאך וואס איז מובן גאר בפשטות, דער רבי ברינגס דאון א גמרא אין בבא בתרא, גמרא סעז דער, דעט איף סאמבאדי טאלד טו פיפל, איטס פינישט איטס נאו מאר סיקרעט ענד די גמרא קאמס טו די ענד איי טינק רבי יוסי הגלילי אר סאמבאדי סעז דעט איווען איף יו טעל איט טו וואן דערס נאו מאר סיקרעט און די גמרא יוזעס דיס לשון דעט ווי אלוועיס יוז חברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה סאו דזשאסט טעל טו וואן גיי ענד דעטס פינישט סאו סאו איז יעקב אבינו דידנט נאו דעט הי נאוס איט סאו וויי דיד הי וואנט טו טעל דעם דער אייבערשטער סעז נאו נאו איף דיס טוועלף אר גאנע נאו עוועריבאדי איז גאנע נאו דאזענט מעיק עני סענס ב' ועיקר דער רבי סעז די קוועשן אן דיס מפרשים איז איווען מאר סטראנג דערמיט ווערט נישט פארענטפערט די עיקר שאלה

אות ב'. סאו ווי האב וואן ווערי אינטערעסטינג קוועשאן, וואט דיד יעקב טינק אבאוט מגלה זיין דעם קץ, וואט וואלד בי די תועלת, און אדרבה נאט אנלי א תועלת, ווי גאו בעק טו די קעשען בעפאר די מפרשים, בעפאר די יפי תואר, איטס גאנע בי די אפעסיט עפעקט. אות ב' דער רבי עסקס אנאדער קוועשאן עז מענשענד בעפאר, דעט דערס טו דעות וואט העפענד טו יעקב בנים די קידס הי דידענט טעל דער אייבערשטער סעז שכינה נסתלקה שכינה ענד הי דידענט טעל דעם וואט העפענד טו יעקב הימסעלף. אויך דארף מען פארשטיין אות ב' אין חזל געפינען מיר צוויי דעות א' דער קץ איז נתעלם געווארן אויך פון יעקב'ן ווי עס שטייט אין מדרש די מדרש סעז בא לגלות להם הקץ ונתכסה ממנו הי דאזנט נאו ענימאר ווען די קץ איז על דרך זה שטייט אין מדרש בתחילת הסדרה ביקש ונסתם ממנו, אין טו פלעיסעס אין מדרש ווי העוו, דעט יעקב אלסאו לאסט די נאלידזש ווען די גאולה איז גאנע בי, דען ווי העוו די גמרא, ב' פון יעקב איז ער נישט נתכסה געווארן, ער האט עס אבער נישט מגלה געווען לבניו, ביקאויז הי סא דעט די שכינה לעפט אים, סאו הי דידנט טעל איט טו די קידס, באט הי הימסעלף נו ווען דער קץ איז סטיל גאנע בי, סאו דערס טו דיפרענט אפיניענס. בשלמא. גמרא פסחים.

די גמרא איז ווערי פרעסייז וויט עוורי ווארד, איף איי סעי דעט יעקב וואז אלסא נתכסה לייק די מדרש, די גמרא וואוד האב סעיד ונסתלק ממנו הקץ, דעט הי דאזנט נאו עני מאר די קץ, וואט דאז איט סעי, נסתלקה ממנו שכינה? ווייל לויט דעת הש"ס איז טאקע פון יעקב'ן נישט נתכסה געווארן דער קץ, עקארדינג טו די ש"ס הי סטיל נו ווען די קץ איז גאנע בי, ס'איז בלויז נסתלק געווארן פון אים די שכינה, האט ער געזען אז מ'וויל נישט גילוי הקץ האט ער נישט מגלה געווען, ביקאוס די שכינה גאוס עוועי, סעיז אה, איטס נאט א טיים טו ריוויל, באט הי סטיל נאוס ווען איט איז. או יש לומר דער רבי גיווס א דיפער אנדערסטענדינג וואט דאס איט מין פרוף דעט יעקב סטיל ניו אבאוט איט שכינה פון לשון ושכנתי בתוכם איט דאזנט סעי נסתלק נסתלק ממנו הקדוש ברוך הוא נסתלק ממנו השם די לשון דעט די גמרא יוזעס איז נסתלקה ממנו שכינה וואי ביקאוס וואט איז שכינה דאס הייסט דער כח צו קענען משכין און ממשיך זיין דעם גילוי הקץ למטה לבניו דיס ווענט אוועי פון אים וואט איז שכינה שכנתי בתוכם דעטס וואי און דער רבי סעז אין פוטנאוט טערטין ווערי געשמאק, וגם זה, איווען דיס דעט איי סעי די שכינה ווענט אוועי פראם אים איז אנלי אבאוט דיס גאולה, אבאוט דיס קץ הימין, באט אדער טינגס הי דיד, די שכינה דידנט ליוו אים קאמפליטלי, ווער דו ווי סי איט, רק בענין זה דער רבי אנדערליינט זה, דגילוי הקץ, ולא בשאר עניינים, שהרי המשיך בכמה ענייני נבואה. יו סי דעט יעקב אין די ברכות דעט הי געיוו טו די קידס, דער וואז נבואה דער, האו דיד הי העוו נבואה איף די שכינה לעפט אים, שכינה לעפט אים אנלי ניט נאט טו ריוויל ווען די קץ איז, און דער רבי געבט דרך אגב אין א סוגריים אין א הערה, סאו געשמאק ענסערינג א א קוועסטשן אן רש"י, ומתורצת על פי זה גם כן הוספת רש"י, והתחיל לדבר דברים אחרים, לכאורה תמוה למאי נפקא מינה לכאן, רש"י סעז, נסתלקה ממנו שכינה,

דער אייבערשטער דאזנט וואנט וואי דו יו דו איט דער רבי סעז איט קענט בי סאטש א טינג, און נאכמער וויבאלד אז יעקב איז איינער פון די אבות שהן הן המרכבה דער אלטער רבי סעז אין תניא ונעשו מרכבה רק לרצון העליון לבדו כל ימיהם, דער איז נאו אדער ווארד דעט ווי קאוד יוז אין א ביטול טו סאמבאדי א ביטול אוו די אבות פאר די אייבערשטער עז א מרכבה, א מרכבה העז נאו אפיניען ווערעווער יו שלעפ. דעטס ווער הי גאוס, דעט מינס דעט דעי ווער א מרכבה טווענטי פאר סעווען, טרי סיקסטי פייוו, דעי דידנט העוו עניטינג פאר דעמסעלווס עווריטינג פאר דער אייבישטער, איז מוכרח צו זאגן אז דאס וואס ביקש יעקב לגלות וכולו ביז צו דער רגע ווען נסתלקה ממנו שכינה טיל די סעקאנד דער אייבישטער ווענט אוועי פרום אים איז געווען בהתאם צום רצון העליון סאו וואט איז גאוינג אן דער אייבישטער וואנטעד הי שוד הי שוד הי שוד וואנט איט איטס נאט אגענסט די אייבישטער צו וועלכן יעקב איז געווען א מרכבה אויך דעמאלס. און דאס וואס דער אויבישטער האט לפועל נישט דערלאזט אז יעקב זאל זיי מגלה זיין דעם קץ, איז ווייל אין יענע מצב האט זיך געפאדערט דער אופן ההנהגה און די תועלת וואס קומט פון דעם אז דער קץ זאל נישט נתגלה זיין. יעקב אבינו וואנטעד טו ריוויל, דער אייבישטער סעז, נאו, איטס נאט די טיים, איטס נאט די טיים טו דו איט, באט ווען הי וואנטעד טו דו איט, היז אפיניען ענד היז עווריטינג וואז עז א מרכבה, ענד דיס וואז דען, עקארדינג טו וואט דער אייבישטער געיוו אים, דעט הי שוד וואנט טו דו איט, און דען דער אייבישטער סעז נאו, דאנט דו איט. סאו ווי גאנע סי דעט דער איז א מעלה אין בויט, דער איז א מעלה אין ריווילינג, און דער איז א מעלה אין נאט ריווילינג, אדערווייז די תורה וואודנט טעל אס די האול סטארי. און דערביי זענען פאראן צוויי דעות, נאו ווי קאמינג בעק טו די טו דעות, לויט איין דעה האט די תועלת געדארפט זיין אויך ביי יעקב עצמו, און דעריבער איז נתכסה אויך ממנו הקץ, דער איז א דער איז א עדווענטעדזש אוו נאט טעלינג אים ווען די גאולה איז גאנע בי, סאו די פירסט אפיניען איז דעט אלסא יעקב נידעד איט, הי שוד לוז ענד נאט נאו ווען איט איז, אדער לויט דער צווייטער דעה איז דאס אן ענין וואס איז געווען נוגע בלויז צו די שבטים, דעט דעי שודנט נאו, באט הי סטיל קאנטיניוס טו נאו, און דערפאר איז פון יעקב אליין נישט נתכסה געווארן דער קץ, דיס איז די דיפרענס אוו די טו אפיניענס. אות ד. נאו די רבי סטארטס טו ענסערינג די קוועשאנס דעט ווי העד. ויש לומר הביאור בזה על פי דרשות חז"ל, פשוט געשמאק, איטס סאו געשמאק וואט די רבי'ס ברינגינג אאוט, און און און און די, ווי גאנע גאו פראם וואן טו די אדער.

משה רבינו סעז טו ברינג אים אינטו די פלעיס דעט יו אר גאוינג טו בילד די בית המקדש יורסעלף און דער זוהר איז קאנטיניאינג אילו זכו וואלט דער אויבערשטער שוין דאן בעת יציאת מצרים געבראכט די אידן אין דעם מכון לשבתך פעלת השם וואס וואס וואט איז די געינינג ביי דעט בניינא דקודשא בריך הוא די לשון אוו די זוהר איז נישט שייך קיין חורבן וגלות במילא וואלט די גאולה פון גלות מצרים געווען אויך די גאולה האמיתית והשלימה שאין אחריה גלות

מינס נאו מאר גלויות סאו אין דעט טיים אילו זכו איז געווען בזמן פון יציאת מצרים נאו מאר גלות ועל פי זה ווי גאנא אנדערסטענד אקארדינג טו דיס מעפ זוהר וויל אנדערסטענד וואט העפענד מיט יעקב ועל פי זה קען מען מפרש זיין די מימרא ביקש יעקב לגלות קץ הימין אז ער האט געוואלט מגלה זיין דעם קץ ווי ער איז געווען דעמאלט דעם זמן פון יציאת מצרים נאט עס ווי סעד אין ביגינינג אוו די שיחה איטס טרי ענד האלף טאוזנט יערס לעיטער איז סטיל נאט דער נאו אילו זכו וואלט דיס דיס וואלט געווען די ריל גאולה דעס וואט הי וואנטעד טו טעל אים און אף על פי דער זמן פון יציאת נאו די רבי איז זאגן א אינטרעסטינג קוועשן די זמן אוו יציאת מצרים און א גאולה ווי דאנט נו עווערבאדי נאוס איט אין פרשת לך לך ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה ואחרי כן יצאו ברכוש גדול

רעמעמבער, דעט איז גאנע בי א גאולה, עווערבאדי נאוס, קענט בי מצרים פארעווער, באט דעט איז גאנע בי א גלות שאין, א גאולה שאין אחריה גלות, דיס דעי דידנט נאו, די רבי ברינגס דאון אנבעליוועבל פוטנאוט טווענטי, ולהעיר ממאמר חז"ל, ווי קוד סי איט וואט די אידן נאו, עט סעז אין אין ברית בין הבתרים, עט סעז דער וואס פאר לשונות, אימה חשיכה, נופלת, וויי, רש, וואט דאס רש"י סעי אן די ספאט, דער אייבישטער הינטעד אברהם אבינו, כל ד' מלכיות, דעט איז גאנע בי פאר טיימס, פאר טיימס גלות, אדום, נאו, עניוועי, דערס פאר גליות עפטער מדי איי טינק יא. אה? בבל? יעי, רייט רייט. סאו סאו דעי נאו, סאו וואט דיד יעקב וואלט בי מחדש? יעקב וואלט מחדש דעם נאו, דעט איף זכו, ווען יור גאוינג אאוט, דיס איז גאנע בי די ענד. דעי נאו אבאוט די גאולה, באט נאט דיס קיינד אוו גאולה. און דאס האט יעקב געוואלט מגלה זיין יציאת מצרים. איז דער קץ, איטס פינישד, דעטס איט, נאו מאר גלות. און דערמיט איז אויך פארשטאנדיק, סאו איטס ווערי געשמאק נאו, ווי נאו וואט יעקב וואנטעד טו רעוויל טו דעם, ענד איטס נאט גאנע ברעיק דעם, אדרבה איטס גאנע גיוו אים, איטס גאנע גיוו אים העלפ טו טו סערוו די אייבישטער. און דערמיט איז אויך פארשטאנדיק יעקב'ס כוונה ביי דעם וועלן מגלה זיין דעם קץ, וואט איז די תועלת, וואט איז די.

דער זוהר סעז אילו זכו און יעקב איז גאנע טעל דעם איף יו גאנע דו וואטעווער יו העוו טו דו משיח איז גאנע קאם רייט עפטער יציאת מצרים סאו וואט העפענס איף יעקב טעלס דעם דעט די גאולה איז גאנע בי פון מצרים דעי גאנע טריי טו בי זכו דעי גאנע טריי דעי שודנט רואין איט זיין געהיט בזהירות יתירה אז עס זאל נישט זיין קיין ענין פון שמא יגרום החטא יו נאו ביי יעקב אבינו ווען הי ווענט ענד הי העד די דריעם מיט די לעדער ענד דער אייבישטער טאלד הים הי סעד הי'ז סקערד דער אייבישטער טאלד הים דאנט ווארי עווריטינג'ס גאנע בי גוד אן די וועי בעק יעקב אבינו איז סקערד דאס איז שתי מחנות הי דיוויידעד דעם און הי'ז רעדי פאר פאר תפילה מתנה און מלחמה וואטס גאוינג אן יעקב אבינו דאזנט בליוו אין די אייבישטער גמרא סעז שמא יגרום החטא סאו די אידן איף דעי גאנע היר די גאולה איז קאמינג רייט אוט אוו מצרים און דען איט העז טו בי אילו זכו דעי גאנע בי ווערי קערפול טו בי זכו וואס זאל גורם זיין אז דער קץ זאל זיך פארהאלטן חס ושלום סאו ווי העוו א געשמאקן הסבר נאו באט דער רבי איז גאנע סעי איי'ם נאט סעטיספייד וויט דעט יו נאו וואי ווערי סימפל וואט אר יו טעלינג דעם ווען איז משיח גאנע קאם אין האנדערט און ניינטי סעווען יערס לעיטער אר דעי גאנע בי אלייוו נאו סאו וואט איז די געינינג וואן ניינטי טרי אה וואן ניינטי טרי איי ראוט איט דאון יא דער רבי סעז וואס סיין

וואלט דער גילוי הקץ היר דער רבי סעז וואלט דער גילוי הקץ ארויסגערופן עצבות וויבאלד אז על פי טבע איז קליר חומש והיו ימיו מאה ועשרים שנה and here we talk about 193 and they were already not uh, they were not born yet they were already uh, adults וואלט דער קץ נישט געקומען בחייהם על מדי

נאו, נאו, איי דאנט טינק סאו, ביקאוז איי וויל טעל יו וויי, ביקאוז נאו, נאו, נאו, נאו,

אוקיי, לכן יש לומר, so we have to understand again, what did Yankev want to do, what did he gain? לכן יש לומר, אז כוונת יעקב איז געווען, ווען אידן וועלן ביים גילוי הקץ וויסן, אז עס איז תלוי אין זכו כנל, דער זוהר סעז אילו זכו, וועלן זיי מוסיף זיין אין זייער זכו בעבודת השם, וועט די הוספה מקדים זיין די גאולה, אז זי זאל קומען נאך פאר דעם באשטימטן קץ על דרך מאמר חז"ל, זכו אחישנה. ווערי געשמאק, נאו די ענסער איז ווערי גוד. הי טעלס דעם אילו זכו, ענד אידן נאו דעט זכו מיינס, נאמבער וואן איטס נאט גאנע רואין

אוקיי, וואס גלות מצרים האט געדויערט נאר רד"ו שנה, נישט ארבע מאות שנה, ווי ס'איז געווען באשטימט בברית בין הבתרים לכאורה, דעטס וואט דער אייבישטער סעד, איז ווייל דער קושי השעבוד האט משלים געווען דעם מנין פון ארבע מאות שנה. די טרוט איז, פרעה וואס סופאוזד טו גיוו דעם פאר האנדערט יערס אוו בעד באט הי וואס סאטש א מהדר אין דיס ביאינג בעד טו די אידן, אין קושי השעבוד, איט ווענט דאון פון פאר האנדערט טו טו טען. סאו די סעים עז איי סי, דעט וויט סאמטינג בעד קאוד העוו אן עפעקט און טעיק דאון פרום פאר האנדרעט טו טו טען האו מאטש מאר סאו איף דעי גאנע דו גוד טינגס דעט איטס גאנע טעיק פרום טו טען און מעיק איט אינטו טוועני טערטי יערס און פיניש איז מובן אז כשם ווי די הוספה אין שעבוד קושי השעבוד האט מקדים געווען די גאולה על דרך זה דער רבי סעז ובמכל שכן אין די הערה דער רבי סעז מרובה מדה טובה. איף איי סעי וויט ווארק העד די עפעקט האו מאטש מאר סאו וואלט זיך דאס אויפגעטון דורך דער הוספה אין זכו און אין טובה דיס איז נעגעטיוו און פאזיטיוו נעגעטיוו איז ווארקינג ווערי הארד און פאזיטיוו דואינג גוד טינגס פאר שור דעט איטס גאנע מעיק העיסטן די גאולה און ברינג איט ערליער דען טו האנדערט ענד טען יערס נאו ווי אנדערסטענד יעקב ווערי וועל רייט? ווערי געשמאק און הי'ז גיווינג אים א געשמאק טו דאווען און לערן און דו אלל די מצוות וויי? ביקאויז זכו איז אחישנה סאו דעי גאנע גאו אוט איטס נאט נאט טו האנדרעט ענד טען יערס איטס גאנע בי סון ביקאויז יו גאנע דו מצוות און יו גאנע בי דעטס וואט די גמרא סעז זכו אנדערסטענד סאו ווי אנדערסטענד נאו ווי אנדערסטענד וואט דאס דער אייבישטער וואנט. אות ו' אף על פי כן איז נסתלקה ממנו שכינה און נישט דערלאזט אז יעקב זאל מגלה זיין דעם קץ פאר דעם וויי איז דער ביאור אין דעם איז דער ביאור וואס דער רבי איז גאנע גיוו די עקספלענעישן די שלימות בעבודת האדם וואס דורך דעם ווערט ער זכו איז ווען די עבודה איז מלאכתך אשר תעשה ועל דרך מאמר חזל אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חברו דער רבי סעז היר, ווען איז די שלימות עבודה פון אילו זכו, ווען יו דו די עבודה מלאכתך אשר תעשה. איף יעקב וואלט רעוויל עם די קץ, וויי וואלד דעי דו איט? ביקאויז דעי וואנע זכו, דעי וואנע העוו די קץ, סאו דעי גאנע דו בעטער מצוות און בעטער תורה. דיס איז נאט וואט דער אייבישטער וואנט, דיס איז נאט די עבודה. ביקאויז דיס איז דען די עבודה ביקאויז אוו א ריזן. און א ביוטיפול, די גמרא אין בבא מציעא, וואטס די גמרא סעי, יו קאם טו סאמבאדי יו וואנע גיוו אים ניין הונדערט ניין טאוזענט דאלערס,

דער איז א עזר דעט יו פיל איט ווען יו דו די עבודה יו פיל דעט דער אייבישטער איז העלפינג יו ווער דו יו סי איט לדוגמה עבודת השם אין די זמנים פון עת רצון עשרת ימי תשובה עוועריבאדי פילס דיפרענט אין עשרת ימי תשובה יו פיל עלעוועיטעד יו פיל דער אייבישטער איז העלפינג יו טו געט אוט אוו יור מאנדעין דעיס און דו סאמטינג בעטער ווען דער אייבישטער איז בהמצאו בהיותו קרוב אדער בשבת ויום טוב בכלל און יו נאו וואט, ווי אלוועיס סעי דעט די רבי וואנטעד איט, די רבי וואנטעד דעט ווי לערן א שיחה, ווי שוד לערן עז ווי אנדערסטענד איט, און דברי תורה עניים במקום אחד עשירים במקום אחר, און דערס וואנס די ועד הנחות בלה"ק סענט אינטו די רבי א מאמר, אר א שיחה, עקזעקטלי פראם די טעיפ, קאפי, יו נאו וואט די רבי ענסערט? דיס קוד א פייוו יער אולד קוד אלסא דו איט, דעטס נאט דעטס נאט וואט איי וואנט פראם יו, אנבעליוועבל, דיס וואז די לשון פון די רבי, א פייוו יער אולד קוד דו איט, סאו איי סעי עוועריבאדי קוד פיל איט, יו האב א בעיבי, יו מעיק א אפשערניש, יו מעיק א בר מצוה, א דעי אוו א חתונה פאר מיין קיד, יו קאמפליטלי אין א דיפרענט לעוועל, דער אייבישטער איז יעמאלט עוזרו, יו פיל די עזר אוו די אייבישטער, דיס איז וואן וועי, ענד דערס אנאדער וועי דעט די עזר איז בעפאר, ענד ווען יו דו איט יו דאנט פיל דעט דער אייבישטער איז עוזרו, דעטס וואט דער אייבישטער וואנטעד טו בי היר, יו שוד דו די עבודה מצד עצמו, ענד נאט מצד יעקב. ב' זיי זענען די סיבה, איטס אנלי א ריזען, וואס איז גורם ומסייע די שפעטערדיגע עבודה, איטס העלפינג יו אוט אין די לעיטער עבודה, די עבודת האדם, אבער בעת דער עבודה גופא איז דער סיוע בהעלם אזוי ווי אזוי אז די עבודה איז ביגיעת עצמו, דער רבי ברינגס פרוף, לייק הי בראט פרוף ביפאר, דעט די עשרת ימי תשובה איז מען דיפרענט, היער ווי אלסא העוו פרוף, וואט איז די פרוף? על דרך ווי די פארשידענע בת קולס וואס פון זיי קומען אריין הרהורי תשובה ביי יעדן מענטשן, יא? ווי ער קען אויף עס?

וואלט זייער הוספה בעבודת השם דורך דעם גילוי הקץ צו פארזיכערן אז זיי זאלן שטיין אין א מצב פון נאכאמאל זכו נישט געווען קב שלו דעיר אוון אויפטו דעי וואוד העוו דאן איט וויט די העלפ אוו יעקב ענד דיס איז נאט וואט דער אייבערשטער וואנטס און דאס וואלט אין דעם וואלט זיך אריינגעמישט דער עזר מלמעלה דער גילוי הקץ גילוי הקץ וואוד ברינג דעם טו דאס ענד דעטס וויי דעי גאנע גאו אוט ערליער דיס איז נאט וואט דער אייבערשטער וואנטס דעריבער איז נסתלקה ממנו שכינה בכדי אז די עבודה פון אידן זאל זיין אין א מצב

נאו די קוועסטשן איז וואט דיד יעקב וואנט וויי דיד יעקב וואנט טו ריוויל איט טו דעם איף איטס נאט איטס נאט וואט די אייבישטער וואנטס איטס נאט קב שלו ווערי געשמאק יעקב וואלט געוואלט יעקב העז א דיפרענט אפיניען יעקב'ס אפיניען יו נאו וואט איט איז אאוט אוו גלות יא פול נאט פול שלימות איי דאנט קעיר ווי העוו טו בי אאוט אוו גלות יעקב וואלט געוואלט אז מען זאל וואס שנעלער ארויס פון דעם גלות עס וועט אפשר פעלן אין שלימות העבודה איטס גאנע בי מיסינג די שלימות העבודה דערפאר אבער וועט מען פריער ארויס פון גלות ובפרט יו נאו ווער יו אר ערות הארץ איז די ווארסט פלעיס אין די ווארלד, און אריין אין דער גאולה האמיתית והשלימה, יש לומר אז דאס איז דער דיוק הלשון, אלזו דרך אגב, ביקש יעקב לגלות כו', פארוואס זאגסטו נישט רצה? וואטס ביקש? וואס איז דער לשון פון ביקש? עסקינג, דער רבי סעד די ביקש וואז טו די אייבישטער, אויך מלשון בקשה, יעקב האט געבעטן ביים אויבערשטן, הי עסקד ביי די אייבישטער עס זאל זיין דער גילוי הקץ, הי שוד בי עיבל טו ריוויל די קץ, וואס דאס וועט געבן אידן א סיוע בעבודתם, און פארזיכערן אז די גאולה וועט קומען שנעלער, ענד טו מעיק שור דעט די גאולה איז גאנע קאם ערליער, אלדאו איטס נאט גאנע בי א שלימות'דיגע גאולה. דער אויבישטער, נאו בעק טו די אויבישטער, סאו וואטס דער אויבישטער'ס ריזן? דער אויבישטער האט אבער געוואלט אז די גאולה זאל זיין בתכלית השלימות, וואס דאס איז פארבונדן דערמיט וואס די עבודה פון אידן איז בשלימות, קען בי אנלי ווען די אידן אר דואינג איט בשלימות מצד דעיר רצון, מצד דעיר יגיעה, ענד נאט מצד עז ווי סעד בעפאר, אין א מצב פון סילוק שכינה. און העלם הקץ, דיס איז ווען יו העוו טו ווארק און סערוו די אייבישטער, נסתלקה ממנו שכינה וואס דאס גיבט אן ארט פאר א גרעסערע שלימות אין עבודה כנזכר לעיל. די רבי סעיז אין הערה טערטי סעווען אלסא ווערי געשמאק, על דרך זה מצינו ביציאת מצרים, ווערי געשמאקע פאראלעל, בני ישראל ביקשו להקדים ולוותר על הרכוש גדול והקדוש ברוך הוא אמר שצריך להיות דווקא ברכוש גדול,

הו נידס יור מאני, דו מי א פעיווער טעיק מי אוט טודעי, דעטס וואט די אידן וואנטעד, דעטס וואט דער רבי סעז אין די הערה, דעי סעד לוותר על רכוש גדול, ער טעיק מי אוט, דער רבי, דער אייבישטער סעז ניין, רכוש גדול, וואט איז היער די רכוש גדול? די עבודה בשלימות פרום דעיר יגיעה ענד נאט פרום גילוי הקץ. אות זיין, אין אות זיין דער רבי איז גאנא געט, סאו ווערי געשמאק נאו ווי נאו וואט יעקב וואנטעד, און וואט דער אייבישטער וואנטעד, די אנלי קוועסטשען וואט איז לעפט איז, וויי דאז תורה העוו טו טעל אס דעט?

ווי אר גאנע העוו איט ביי די ענד אוו די שיחה אקעי אות זיין א טיפערער ענין אין דעם דאס וואס די שלעם דער רבי איז גאנע גיב מאר אנדערסטענדינג אבאוט די אייבישטער וואנטעד טו העוו שלימות דווקא איטס נאט אנלי א א פארט אוו די איידיע דער אייבישטער וואנטס די גאולה שוד בי בשלימות נאר איטס א דיפער א דיפער טינג א טיפערער ענין אין דעם דאס וואס די שלימות הגאולה קומט דורך דעם וואס די עבודה פון אידן איז אין א מצב פון סילוק השכינה ובמילא ביגיעת עצמם כנ"ל רייט דעטס וואט ווי עסטאבלישט דזשאסט נאו איז עס נישט צוליב א זייטיגע שייכות פון דעם אופן העבודה צו דער גאולה ביקאוס איף יו דו דיס עבודה אין יגיעה ענד נאט ביקאוס יו נאו דיס איז גאנא ברענג די גאולה נאו איטס קאמפליטלי דיפרענט נאר ווייל דווקא אין דער עבודה איז תלוי א קץ פון אזא גאולה נצחית שאין אחריה גלות די רבי איז גאנא עקספלעין וואט דאס איט מין גלות גאולה שאין אחריה גלות איטס גאנא בי איף איי העוו א גאולה ענד דען קאמס גלות סאו איטס א שינוי רייט איטס שינויים איטס גאולה ענד איטס גלות ענד איטס אגעין גאולה פאר טיימס איף יו העוו די עבודה אוו יגיעה ווען יו העוו די עבודה וויט יגיעה איז נאו שינויים דען יו קען ברענג א גאולה וויט נאו שינויים דעטס וואט די רבי איז גאנע עקספלעין היער כדי די גאולה זאל זיין א נצחית אן שינויים נאו מאר גלות דארף אויך די עבודה פון אידן וואס ברענגט די גאולה זיין אין זיין אין אן אופן פון לא שניתי אן שינוי האו דאס איט העפן וויי דאס דיס יגיעה, נאט נאוינג אבאוט די קץ איז גאנע בי נאו שינויים, די רבי איז גאנע עקספלעין איט, און דעריבער, און דעטס וויי, בשעת די עבודה ווערט געטון מצד דעם סיוע מלמעלה, און ניט ביגיעת עצמו ביקאוז יו נאו דעט אילו זכו, דעמאלט איז נישט דא קיין נצחיות אין דער עבודה. ווען דער סיוע מלמעלה זאל נתעלם ווערן קען דער אדם ווערן א יורד ממדרגתו רחמנא ליצלן. איף סאמבאדי איז דואינג איט באתערותא דלעילא, ענד ווי סי איט אין די ישיבות, ווי סי איט מאסטלי ביי בחורים אין ישיבה, סאמבאדי איז נאט סאטש א ביג מתמיד, דען וואן דעי הי געטס אפ און הי סיטס און הי לערן אלל דעי און הי דאזענט סטאפ, איי רימעמבער איט יו נאו א לאט אוו יערס עגאו אין ישיבה דעט סאמבאדי דעט וואזנט סאו סאו אינוואלווד אין לערנינג און וואן דעי הי קעים אין הי סעט דאון ענד טעיק א סאמטיימס א דעי סאמטיימס טו דעיס ענד טרי דעיס און איטס גאן ביקאוז די אתערותא דלעילא איז נאט סוסטעינד עז סון עז די רבי סעז איווען מאר קוד בי א חס ושלום א יורד ממדרגתו רחמנא לצלן וואט העפענס נאו דווקא בשעת די עבודה קומט מצד די אתערותא דלתתא יו יורסעלף סיטינג ענד יו דיסיידינג אין מיי מיי אוועיקענינג דעט איי וואנא דו וואט דער אייבישטער וואנס בכח עצמו איז זי א דבר המתקיים און דערפאר ברענגט זי די גאולה קיימת נצחית שאין אחריה גלות. סאו ווערי סאו ווערי דיפ, נאו דער אייבישטער נאט אנלי וואנטעד אויף די שלימות, באט די שלימות קאוד בי דווקא אין סאטש אן עבודה. אות ח. על פי זה פאדערט זיך אבער ביאור לאידך גיסא. נאו ווי גאנא קאם טו יעקב. איף דער אייבישטער וואנטס טו האוו סאטש א גאולה, וואט איז יור סברא? וואס איז סברת יעקב לכתחילה וואס ביקש מגלה זיין דעם קץ לבניו, בשעת אז דאס וואלט גורם געווען אזא תוספות עבודה וואס איז נישט קיין סיבה מתאימה צו דער גאולה אמיתית, וויי דאס וואנט דו איט? והשלמה די הסברה בזה על דרך החסידות. ס'איז ידוע אז מדרגת יעקב איז אצילות.

בעפאר היס פעסינג אוועי, בפרט סמוך להסתלקותו ווען ער איז געווען בתכלית שלימותו, ברינגס אין אגרת הקודש עווריבאדי נאוס דער אלטער רבי סעז די חידוש דעט ווען איט קאמס טו די הסתלקות עווריטינג דעט הי דיד א האול לייף איז ביאינג דען אקיומילעיטעד און איטס ביאינג דער טו סי וואט הי דיד א האול לייף ער האט שוין פארענדיגט שלימות עבודתו און ביי אים איז שוין דא דער קב שלו הי ווארקט אלרעדי פאר א האנדערט און פארטי סעווען יערס הי ווארקט איז ביי אים דער ענין פון גילוי הקץ פועל נאר א הוספה תוספת שלימות בעבודתו סאו ווען קאמס טו יעקב הימסעלף היז עבודה וואס אלל לייף וואס אין א וועי אוו יגיעה און איט וואס קב שלו נאו בעפאר הי פעסט אוועי הי העז די רעוועלעישן אוו ווען די גאולה איז גאנע בי און דיס איז נאט גאנע דיסטערב איטס זשאסט גאנע בי א ליטל תוספת שלימות אין היז עבודה באט היז עבודה וואס בקב שלו

אננעמענדיג אז אויך בניו זענען אין דער מדריגה, און ווי די גמרא איז ממשיך, אז דער רבי ברינגס פרוף פון די גמרא, אז בשעת יעקב האט דערזען אז נסתלקה ממנו שכינה, וואט דיד הי טינק? און האט נישט געקענט מגלה זיין דעם קץ לבניו, האט ער גלייך געזאגט, שמא חס ושלום יש במטתי פסול, הי גאט סקערד מעיבי דעיר נאט, הי פעלט דעט דעי אר אלרעדי וויט הים, און וואט יעקב וואס אין א סאטש א לעוועל דעט הי וואס אין די לעוועל אוו גאולה, הי וואס אין די לעוועל אוו פיניש די עבודה,

און די אדער טינג וואט איז די געינינג אוו נאט נאוינג ווען די גאולה איז גאנע בי ועל פי זה וועט מען אויך פארשטיין די צוויי דעות הנ"ל סעיף ב' צו דער קץ איז אויך פון יעקב נסתם געווארן אדער נישט וואט איז וויי איז דא דיפרענט אפיניענס וואט איז דער מדרש זאגט אז נתכסה נסתם ממנו דער קץ יעקב אבינו אלסא דידנט נאו אלרעדי ווייל דער אויבערשטער האט געוואלט אז אויך יעקב זאל דעמאלט דערהערן די מעלה פון עבודה בכח עצמו he should also know that עבודה has to be only בכח עצמו און דערמיט אנווייזן לבניו די מעלה אין זייער עבודה ווען זיי וועלן נישט וויסן דעם קץ, סאו הי הימסעלף אלסא העוו טו בי אין די לעוועל דעט היז לוזינג איט, הי דאזענט נאו ענימאר ווען די גאולה איז גאנא בי, דיס איז דעת המדרש, דעת השס איז אז נסתלקה ממנו נאר שכינה און נישט דער קץ כנ"ל, הי סטיל נאו ווען די קץ איז גאנא בי, וויבאלד אז ביי יעקב אליין איז שוין געווען די שלימות ועילוי, וואס האט זיך אויפגעטון ביי בניו דורך סתימת הקץ, ביי יעקב הי אלרעדי העד די לעוועל דעט הי קוד נאו ענד איז נאט גאנע דיסטערב אין היז עבודה, מה שאין כן בניו דעי שוד נאו, דעטס וויי די גמרא סעיז, דעט הי סטיל סטעיד נאו אבאוט איט, אות ט', אף על פי, נאו וויר גאנא קאם טו עקספלעין, וואט איז די איידיע, די תורה טעלס אס דעט הי וואנטעד, און דער אייבישטער דידנט לעט אים, וואט איז די געינינג היר פאר אס אין דיס איידיע דעט יו דאנט טעל מי די האול סטארי איף יור טעלינג מי דעט הי וואנטעד און דער אייבישטער דידנט וואנט סאו דאנט טעל איט דערס סאמטינג טו טיטש אס אף על פי אז דער אייבישטער האט געפירט אזוי אז יענקב זאל נישט מגלה זיין דעם קץ לבניו אבער פון דעם וואס ביקש יענקב לגלות זייענדיג א מרכבה לרצון העליון כנ"ל סעיף ב', איז סאו ווען הי וואנטעד טו לגלות וואס רצון השם, חס ושלום טו בי עגענסט השם, איז פארשטאנדיג אז דער ביקש לגלות קץ הימין איז אויך דעמאלט געווען בהתאם צום רצון העליון, סאו דער אייבישטער וואנטעד דעט הי שוד וואנט טו בי רעווילינג איט. און נאכמער, דער רבי סעד אגעין ווערי געשמאק, וויבאלד אז א בקשה פון א צדיק איז זיכער אינה חוזרת ריקם, און יענקב וואנטעד טו בי רעווילינג איט, סאו טאקע דער אייבישטער דידנט לעט אים, באט סאמטינג העד אן עפעקט אין די ווארלד, און דער רבי ברינגס פרוף, ווי סי פרוף אין תורה דעט סאטש א טינג העפענד, האט עס זיכער געהאט א פעולה דא למטה, זאת ועוד, וויבאלד דאס איז אריינגעשטעלט געווארן אין תורה מלשון הוראה, תורה טעלס אס די סטארי דעט הי וואנטעד און דער אייבישטער דידנט לעט אים, איז עס א הוראה נצחית לכל הדורות, וואט איז די הוראה? על דרך ווי מ'געפינט, ווי א ביוטיפול פסוק אין חומש, ביי משה רבינו אז אף על פי זיין בקשה איז געווען, ואתחנן, אעברה נא ואראה גומר, וואט משה רבינו וואנטעד? משה רבינו וואנטעד אויפטאן ביי אידן ראי' אין אלוקות, איז נישט דערפילט געווארן, משה רבינו דידנט העוו די עפעקט, עס סעיז קליר עפטער דעט ועתה ישראל, שמע, איט דאזנט סעי ראה, ענד ווי לערנד ארעדי א פיו טיימס ארעדי די דיפרענס ביטווין ראי' ענד שמיעה, שמיעה יו קוד רעפיוט, ראי' וואט יו סא, ראי' אין אלוקות איז א געוואלדיגע דרגה, איטס נאט אנלי שמיעה, ווייל די אידן דאמאלס זענען געווען ראוי נאר צו בחינת שמיעה ועתה ישראל שמע, פון דעסטוועגן האט זיין בקשה אויפגעטון, וואט איז וואט איז די עפעקט דער רבי סעז ביוטיפול וואט איז די העד אן עפעקט אז ביי אידן זאל זיין דער ענין אוו ראי' בבחינת מקיף על כל פנים ווי דו העוו דער ענין אוו ראי' איטס מקיף און סאמטיימס ווי העוו איט סאמטיימס ווי העוו דער ענין אוו ראי' סאמטיימס יום כיפור סאמטיימס ביי נעילה סאמטיימס איטש און עווריוואן העז היז טיים דעט הי העז די ראי' באלוקות דער רבי עדס און ביי יחידי סגולה איז אויך בבחינת פנימיות נאט אנלי בבחינת מקיף

און ביי יחידי סגולה איז בפנימיות דעי ליוו ממש וויט משיח און איי אלוועיס מענשן ווען ווי לערן דיס דעט איט סעז ביי רשבי דער וואז נא חורבן בית המקדש וואט מינס דערס נא חורבן דערס נא בית המקדש דערס נא קרבנות דערס נא עבודת השם דערס נא סערווינג דערס נא עולה רגל הי העד די סיים השפעות מלמעלה די סיים אורות עז בית המקדש וואז דער ביי שלמה און דער רבי סעז ווערי ביוטיפול ווי סי טאקע ביי יחידי סגולה עס איז בפנימיות ווער דו ווי סי איט ווי סי אז דאס איז כמה מגדולי ישראל רב סעדיה גאון און דער רמבם

טו איטש ענד עוורי וואן ווערעווער ווי אר אין וואטעווער טיים עני טיים אז עס דארף זיין דער ענין פון ביקש לגלות קץ הימים ווי העוו טו בעג ענד רעקוועסט פראם די אייבישטער הי שוד רעוויל אס די קץ הימים וואט מינס טו רעוויל אס טו ברינג משיח א איד דארף וועלן און בעטן אז עס זאל זיין גילוי הקץ עז איט סעז אין פיפטי טו כנוסח התפילה גימל פעמים ביום בכל יום טרי טיימס שחרית מנחה מעריב ווי סעי את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח דען איווען שבת ויום טוב ווי עדינג אן ותחזינה עינינו אז עס זאל זיין גילוי הקץ וואס דאס גופא א בקשה און די התבוננות בזה איז לייק ווי סעד וואט דיד יעקב וואנט געין טעלינג די קידס דיס התבוננות גיט א סיוע ועידוד רב אין עבודת השם איף ווי ביקש ווי קיפ עסקינג און ווי טינק וואט ווי סעינג את צמח דוד עבדך און ווי ליוו וויט דעט דיס איטסעלף ברינגס אס טו בי בעטער אידן און סערוו די אייבישטער מאטש בעטער ווער דו ווי סי איט ווי מען זעט עס במוחש יו סי איט אז ווען מען זאגט א אידן אז אט אט קומט משיח און ווי וואנט משיח נאו איז דאס פועל א זירוז והוספה אין עבודת השם, חס ושלום איטס נאט ברעיקינג אים, איטס ברינגינג אים טו סערווינג די אייבישטער בעטער ענד מאר, און א זהירות יתירה יותר אז עס זאל נישט זיין קיין ענין פון שמא יגרום, הי דאזענט וואנט חס ושלום דעט היז בעהעוויער טו ברינג די אפעסיט עפעקט וואס זאל חס ושלום פארהאלטן ביאת המשיח, ובימינו אלה קומט צו נאך אן ענין, נאו ביי אין אר דזשענערעישאן דער איז א איווען אן עדד טינג מאר דען רעגולער תורת אמת זאגט די גמרא סעז אין די גמרא סעז אין סנהדרין כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה איטס אלרעדי פינישט אל די קיצין אר פינישט ענד ווי דזשאסט העוו טו דו תשובה די גמרא זאגט בפשיטות אז דער קץ איז שוין פון לאנג דא וואט איז מיסינג? אווער תשובה איז גאנע רעוויל די קץ. מ'דארף נאר האבן דעם שעתא חדא, דעם קער פון תשובה. דער רמב"ם, איט סעז אין זוהר, דער רמב"ם סעז אין א פסק הלכה, אין די גמרא סעז המקדש את האישה על מנת שאני צדיק גמור, ענד הי סטענדס הי הולדס א א סענדוויטש מיט דבר אחר, אט שיז שיז אין מיד. האו קאוד איט בי? שמא הרהר תשובה בליבו איז ספק מק ספק מקודשת. סאו איט סעז, די תשובה העז טו בי בשעתא חדא. שעתא חדא מינס איט העז טו טעיק אן אווער.

נאו ענד די רבי סעד אין גן נאור 58 ווערי געשמאק איווען ווען ווי סעי אין ענגליש ווי וואנט משיח נאו נאו איז נון אלף וואו נון אלף וואו איז 57 איז די ענין אוו זן ענד איטס די גמטריא אוו קל הוי' ביחד ווערי געשמאק ומיד ממש נאו בעגלא דידן שיחת עשרה בטבת שבת פרשת ויחי תיו שין מם אלף די קליידער